בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה, דף כד, מ'הייבן אן דף כג עמוד ב', ביי די צווייטע משנה, זאגט די הייליגע משנה, כיצד בודקין את העדים, וויאזוי איז מען בודק די עדים, עס קומען צוויי עדים אין בית דין, עדים זאגן זיי האבן געזען די נייע לבנה, קען מען זיך נישט סתם אזוי פארלאזן אויף זיי, מען דארף בודק זיין צו זיי זאגן טאקע אמת, איז וויאזוי מען בודק, זאגט די משנה אזוי, זוג שבא ראשון, בודקין אותו ראשון, די ערשטע פאר עדות וואס קומט אן, איז זיי מען ערשט בודק, און מען איז נישט בודק ביידע צוזאמען, נאר ומכניסין את הגדול שבהן, מען ברענגט אריין די עלטערע די גרעסערע, ואומרין לו, און מען הייבט אים אן אויספארשן, מען פרעגט אים אזוי, אמור, כיצד ראית את הלבנה, וויאזוי האסטו געזען די לבנה, לפני החמה, או לאחר החמה, פאר די זון אדער נאך די זון? וואס טייטש פאר די זון אדער נאך די זון? איז מ'עט זען די גמרא, למעשה למסקנא די גמרא בלייבן מיט א צווייטע פשט, אבער אין די הוה אמינא פון די גמרא טייטשט די גמרא אזוי, אזוי ווי אונז האבן שוין געזען אין דף כ, אז אנפאנג חודש ווען זעט מען די לבנה? ממש ביים שקיעה, פארוואס? ווייל ביים שקיעה די זון גייט אונטער, און די לבנה לויפט נאך די זון, אזוי איז אנפאנג חודש, און במילא קען מען דעמאלטס זען די לבנה, פשט, אז ס'איז לאחר החמה, די לבנה לויפט נאך די זון, און דאס איז. וואס מען פרעגט אויס די עדים, מען וויל וויסן טאקע צו ס'איז לפני החמה צו לאחר החמה, ווייל טאמער די עדים וועלן זאגן ס'איז לפני החמה, איז דאך נישט אמת, איז פשט זיי האבן נישט באמת געזען די לבנה. ווייטער על כל פנים פרעגט מען די עדים די נעקסטע שאלה, לצפונה או לדרומה, ס'טייטשט איז די לבנה געווען צפון זייט פון זון, צו די דרום זייט פון זון, וואס טייטשט צפון זייט צו דרום זייט, איז ווייטער ווי מ'עט זען די גמרא, די גמרא פארשטייט אז דאס איז די זעלבע שאלה פון פריערט, און די גמרא טאקע פרעגן וואס חזר'ט מען איבער די זעלבע שאלה צוויי מאל? וואס טייטשט די זעלבע שאלה? איז רשי מסביר אזוי, די זון, און די זעלבע זאך די לבנה וואס לויפט נאך די זון, פארט נישט גראד, וואס טייטשט די זון קומט דאך ארויף אויף מזרח זייט און גייט אראפ אויף מערב זייט, אבער ס'גייט נישט גראד אין אזא פאס אין א גראדע ליין העכער די מענטש'ס קאפ, נאר וואס דען? ס'גייט איינגעבויגן, ס'טייטש אזוי ווי ס'איז א רינגל, ס'גייט ארויף און אראפ, אבער ס'בייגט זיך איין. פשט איז, אז ווען די זון קומט ארויף, א מענטש קוקט צו די מזרח זייט, און די זון שטייט אין פראנט פון זיין נאז קומט עס ארויף, אבער ס'פארט נישט גראד ארויף, ס'פארט שיף. ס'פארט שיף ארויף דרומדיג, שפעטער ביי חצות קומט עס אן ס'שטייט נישט העכער די מענטש'ס קאפ, נאר ס'איז גערוקט דרומדיג, און נאך חצות הייבט אן די זון אראפגיין, גייט עס צוריק צו ווי ס'איז געקומען, ס'טייטש ס'הייבט אן פארן צפונדיג מערב'דיג, צפון מערב צפון מערב, ביז ס'קומט אן צו די מערב זייט, און די זון גייט אראפ, אבער ס'איז צפון מערב, ס'טייטש ס'פארט שיף צו צפון, אויפן וועג ארויף פארט עס דרום מזרח'דיג, אויפן וועג אראפ פארט עס צפון מערב'דיג, אויב אזוי איז פשט אז ווען די זון פארט אראפ פארט עס צפונדיג, יעצט. די לבנה האמיר געשמועסט לויפט נאך די זון, און במילא טאמער די זון פארט צפונדיג און די לבנה איז נאך אים, עס פארט אויך צפונדיג, אבער די זון איז מער צפונדיג ווי די לבנה, און במילא טאמער די לבנה איז אונטער די זון, איז די לבנה מער דרום'דיג פון די זון, דאס איז נארמאל, טאמער די עדים זאגן פארקערט אז די לבנה איז געווען מער צפונדיג פון די זון, איז פשט די לבנה איז געווען פאר די זון, איז די עדות פסול, ס'טייטש לפני החמה או לאחר החמה, איז בעצם די זעלבע שאלה פון לצפונה או לדרומה, און מילא די גמרא וועט פרעגן וואס פשט פון דעם וועט די גמרא טאקע זאגן אנדערש פשט אין לפני החמה דלא אחר החמה. על כל פנים, זאגט די משנה ווייטער די נעקסטע זאך וואס מען האט אויסגעפרעגט די עדים איז כמה היה גבוה, ווי הויך האט עס אויסגעזען ווען דו האסט געקוקט אויף די לבנה, ווי הויעך אין הימל האסטו עס געזען, ולאין היה נוטה, די נטיה וואס טייטש ווי אזוי איז עס געווען געבויגן, די לבנה איז דאך אזא רינגל אנפאנג חודש, ס'איז געדרייט, ס'האט צוויי שפיצן, און די שפיצן זענען געווען געבויגן צו וועלכע וועג, ווייטער וכמה היה רחב, ווי ברייט איז געווען די לבנה? און דאס איז געווען די שאלה וואס מען האט געפרעגט די עדים, אם אמר לפני החמה זאגט די משנה, טאמער ער האט געזאגט אז די לבנה איז געווען פארן זון, לא אמר כלום, איז די עדות פארשטייט זיך בטל אזוי ווי מען האט געשמועסט, ווייל אנפאנג חודש איז פארקערט, ס'איז נישט לפני החמה ס'איז לאחר החמה, די לבנה לויפט נאך די זון. זאגט די משנה ווייטער ואחר כך היו מכניסין את השני ובודקין אותו, מען האט אריינגעברענגט די צווייטע עד און מען האט אים בודק געווען, אם נמצאו דבריהם מכוונים, טאמער מען האט געזען טאקע אז די ביידע האבן געזאגט די זעלבע עדות, די מעשה שטימט, עדותן קיימת, איז זייער עדות א גוטע עדות, ושאר כל הזוגות, אלע אנדערע עדים זענען געקומען עדות זאגן, שואלין אותן ראשי דברים, און נישט אז מען האט זיי אהיים געשיקט, מען האט געזאגט מען דארף ענק מער נישט האבן, נאר מען האט זיי אביסל אויסגעפרעגט סתם, נישט ווייל מען האט באמת געדארפט האבן זייער עדות, לא שהיו צריכין להם נישט ווייל מען האט זיי געדארפט, אלא כדי שלא יצאו בפחי נפש, בשביל שיהו רגילים לבוא, מען האט נישט געוואלט די אלע אנדערע וואס זענען געקומען עדות זאגן זאל ווערן באליידיגט, אז צום סוף האט מען זיי נישט געדארפט, און במילא האט מען זיי געוואלט וויכטיג מאכן, האט מען זיי אביסל געפרעגט אפאר שאלות, אזוי זיי זאלן פילן גוט, זאלן נאכאמאל קומען עדות זאגן. זאגט די הייליגע גמרא, מען האט געזען אין די משנה, מען האט אויסגעשמועסט די קשיא אין די משנה, היינו לפני החמה היינו לצפונה, היינו לאחר החמה היינו לדרומה, לכאורה איז דאס די זעלבע זאך. אמר אביי, זאגט טאקע אביי האסט נישט גוט פארשטאנען, ס'טייטש אזוי, לצפונה לדרומה האסטו גוט פארשטאנען, לצפונה מיינט ס'איז נאך די זון, לדרומה מיינט ס'איז פאר די זון, און ס'איז טאקע נאר שייך זאל זיין לדרומה אנפאנג חודש. נאר וואס? דאס וואס דו האסט געזאגט לפני החמה או לאחר החמה דאס האסטו נישט פארשטאנען. זאגט אביי לפני החמה או לאחר החמה מיינט נישט צו די לבנה איז געווען פאר די זון צו נאך די זון. ניין, דא רעדט מען שוין אפילו זיי זאגן אז די לבנה איז געווען נאך די זון, אזוי ווי עס דארף צו זיין. נאר די שאלה וואס מ'האט זיי געפרעגט איז פגימתה לפני החמה או לאחר החמה, די לבנה, אנפאנג חודש איז דאך אזא האלבע רינגל, ס'האט די חלק וואס לייכט, און ס'דא די חלק הפגם די חלק וואס מ'זעהט נישט, און די שאלה איז צו די פגם איז געווען צו די זייט צו די זון, אדער די אנדערע זייט אז די פגם איז געווען די אנדערע זייט פון די זון, און פארשטייט זיך ס'איז נישט מעגליך אויף די וועלט אז די פגם זאל זיין צו די זון, ווייל די גאנצע ליכטיגקייט איז דאך פון די זון, און במילא די פגם איז די אנדערע זייט פון די זון, און דאס טאקע זאגט די משנה אז אם אמר לפני החמה לא אמר כלום, טאמער די עדים זאגן לפני החמה האבן זיי גארנישט געזאגט ווייל ס'איז נישט שייך אזא זאך, דאמר רבי יוחנן, אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט מאי דכתיב שטייט אין פסוק המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו אז די אייבערשטער איז א עושה שלום במרומיו, וויאזוי? ווייל מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה ולא פגימתה של קשת, די אייבערשטער האט געמאכט אז זאל קיינמאל נישט זיין די זון זאל זען די פגם פון די לבנה, און די זעלבע זאך איז קיינמאל נישט אז די זון זעט די פגם פון א קשת און א רעגנבויגן, א רעגנבויגן איז אויך געדרייט, און די זון איז קיינמאל נישט צו די זייט פון די ליידיגע חלק פון די רעגנבויגן, אלעמאל צו די אנדערע זייט, פארוואס טאקע? איז פגימתה של לבנה דחלשה דעתה, די לבנה האט א חלישות הדעת, טאמער די זון וועט זען די פגם, און דערפאר איז נישט שייך די זון זאל זען די פגם פון די לבנה, און ס'איז טאקע אזוי ווייל די לבנה, די גאנצע ליכטיגקייט קומט פון די זון, און ממילא איז נישט שייך די זון זאל זען די חלק וואס איז נישט אויפגעלאכטן. ווייטער פגימתה של קשת, פארוואס האט די אייבערשטער געמאכט אז די זון זאל נישט זען די פגם פון א קשת, פון א רעגנבויגן, דלא לימרו עובדי החמה גירי קא משדייא, ווייל עס איז געווען עובדי עבודה זרה וואס פלעגן דינען דעם זון, און טאמער ס'וואלט געווען אז די רעגנבויגן וואלט געווען די פגם צו די זון, וואלט עס אויסגעזען חס ושלום כאילו די זון שיסט א פייל און בויגן. דערפאר אז די גוים די עובדי כוכבים זאלן נישט קענען אזוי זאגן, האט די אייבערשטער געמאכט זאל נישט קענען זיין אזא זאך אלעמאל די זון צו די אנדערע זייט. זאגט יעצט די גמרא ווייטער כמה היה גבוה ולאין היה נוטה, און די מהרש א צייכנט צו אז די קומענדיגע שטיקל גמרא גייט נישט ארויף אויף די ווערטער, נאר ס'גייט ארויף אויף ווערטער וואס מ'האט פריערט געזען. זאגט יעצט די גמרא אזוי, אונז האמיר געזען אין די משנה אז מ'האט געפרעגט די עדים לצפונה או לדרומה, און מ'האמיר געזען וואס די ריכטיגע תשובה, די ריכטיגע תשובה איז לדרומה, אז די לבנה איז לדרומה פונעם זון,

און אויף דעם זאגט די גמרא לא קשיא כאן בימות החמה כאן בימות הגשמים און רשי איז מסביר די זאך אויף א זייער אינטערסאנטע אופן וואס שטימט נישט במציאות אבער אונז וועלמיר נאכזאגן וואס רשי זאגט דא און ווייטער די אלע קשיות איז גוטע קשיות אבער דאס איז קלאר אז רשי האט געוואוסט וויאזוי די זון די לבנה זענען געפארן ווייל רשי האט דאך געזען די זון די לבנה איז ס'אונז א קשיא אויף אונז אז אונז פארשטיימיר נישט די ווערטער פון רשי על כל פנים זאגט רשי אזוי רשי זאגט ס'איז יא שייך אז די לבנה זאל זיין צפונדיג פונעם זון אפילו ס'לויפט נאך די זון און אפילו די זון פארט צפונדיג וואס איז פשט? פשט אזוי, בעצם ווי אונז האבן געלערנט אין אונזער משנה אז די זון פארט ארויף אויף מזרח זייט און ס'פארט דרומ'דיג, און שפעטער ווען ס'פארט אראפ פארט עס צפונ'דיג, און ממילא אז ס'פארט צפונ'דיג און די לבנה לויפט אים נאך, איז פשט אז די לבנה איז מער דרומ'דיג פונעם זון, דאס איז ריכטיג אין די זומער, אבער אין די ווינטער איז אנדערש, פארוואס? איז רש י מסביר אזוי, ווייל אין די זומער איז ווען מען קוקט ווען א מענטש שטייט אויסגעדרייט צו מזרח און ער וואטשט וויאזוי די זון פארט ארויף, וואו קומט די זון ארויף? פונקט קעגן איבער זיין נאז? אדער מער מזרח'דיג אדער מער דרומ'דיג? ס'קען זיין אלע וועגן, איז ווענדט זיך ווען מען שטייט. ניסן און תשרי קומט די זון ארויף פונקט קעגן איבער די מענטש'ס נאז אויפן מזרח זייט, און אזוי ווי מען האט געשמועסט ס'בייגט זיך איין דרומ'דיג און שפעטער קומט עס צוריק ס'בייגט זיך צוריק איין צפונ'דיג און ס'גייט אראפ פונקט אונטער די מענטש'ס רוקן, ס'טייטש ס'קומט ארויף ביי די נאז,

אויפן צפון מזרח ווינקל, און ס'פארט ארויף, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט, אינמיטן טאג ביי חצות, איז עס אויפן דרום זייט, וואס טייטש ווען ס'פארט ארויף פונעם מזרח זייט, פארט עס נישט גראד ארויף, ס'פארט ארויף שטארק געבויגן, עד כדי כך ס'געבויגן, אז ווען ס'האלט שוין ביי חצות, איז עס שוין אינגאנצן אויפן דרום זייט, און שפעטער פארט עס אראפ, צוריק צוריק צוריק צוריק צום צפון זייט, און ס'גייט ווייטער אראפ צפון מערב, ס'טייטש ס'גייט ארויף צפון מזרח, ס'פארט אראפ צפון מערב, און אינמיטן טאג שטייט עס דרום ווייל ס'פארט שיף, דאס איז אין די זומער, און דעמאלטס טאקע אין די זומער ווען ס'איז שטארק געבויגן, איז פשט אז ווען ס'גייט אראפ פארט עס ממש צפונדיג ווייל די זון אינמיטן טאג שטייט דרומדיג, און ס'דארף דאך אראפגיין דארף עס שטיין ביים צפון, ס'טייטש ס'האט א לאנגע וועג צו פארן, ס'דארף פארן נישט נאר ס'דארף פארן מערב, אראפ, נאר ס'דארף אויך פארן צפון, און דעמאלטס פשט ס'פארט צפון, און די לבנה לויפט אים נאך, אזוי ווי מ'האט געזען, און במילא, פארנאכטס איז די לבנה מער דרומדיג פונעם זון, דאס איז אין די זומער. אבער אין די ווינטער, אין די ווינטער איז פארקערט, די זון קומט נישט ארויף אויפן צפון זייט, און נאכדעם דרייעט זיך עס איין צו דרום און שפעטער צוריק, נאר ס'קומט לכתחילה ארויף אויפן דרום זייט, ס'גייט ארויף אויפן דרום זייט און ס'קומט אראפ אויפן דרום זייט, און במילא, זאגט רש י, דאס איז נאר לגבי די זון, מה שאין כן די לבנה, די לבנה איז אנדערש. די לבנה לויפט נישט אלעמאל נאך די זון, נאר די לבנה ווען מען זעט עס אנפאנג חודש זעט מען עס אלעמאל אויפן דרום מערב ווינקל, ס'טייטש דארט ווי די זון גייט אונטער אין די ווינטער, און במילא זאגט רש י אזוי, אין די זומער ווען די זון גייט ארויף אויפן מזרח צפון ווינקל און גייט אראפ אויפן מערב צפון ווינקל, ווי די לבנה אויפן מערב דרום ווינקל, ווייל די לבנה רוקט זיך קיינמאל נישט פון מערב דרום, איז פשט מען זעט די לבנה אין מערב דרום, מען זעט די זון מערב צפון, פשט די לבנה איז מער דרומדיק פונעם זון, מה שאין כן אין די ווינטער וואס ביידע זענען אויפן דרום זייט, איז דעמאלטס איז די זון מער דרומדיק פון די לבנה, און ממילא איז די לבנה מער צפונדיק פונעם זון, אזוי איז אין די ווינטער, אזוי איז רש י מסביר דא די גמרא מיט די ברייתות, למעשה אלע מפרשים שטעלן זיך אז אוודאי במציאות זעט מען עס נישט אזוי, די לבנה לויפט נאך די זון אזוי ווי מען האט פריערט געשמועסט, די לבנה גייט נישט אלעמאל ביים מערב דרום ווינקל, עס ווענדט זיך אויך די זומער און די ווינטער, און מען מוטשעט זיך טאקע פארענטפערן דא די רש י און פשט דא אין די גמרא. נאר וואס, דער מאירי צייכנט צו א שיינע פשט, דער ארטסקרול ברענגט עס אין די הערות, זאגט דער מאירי אזוי, מען קען עס פארענטפערן, מען קען נישט פארענטפערן רש י, אבער ער פארענטפערט די גמרא, וואס מיינט וואס מיינט לצפונה לדרומה א חילוק די ווינטער און די זומער, זאגט ער פשוט, ס'מיינט נישט לצפונה לדרומה פונעם זון, אוודאי די לבנה איז אלעמאל דעם דרום זייט פונעם זון אזוי ווי מען האט פריערט געשמועסט, ווייל ס'לויפט נאך די זון, די שאלה לצפונה לדרומה איז, ווי האסטו געזען די לבנה מיט די זון, האסטו עס געזען אויפן צפון זייט, צו אויפן דרום זייט, און אזוי ווי מען האט געשמועסט דא א חילוק אין די ווינטער און די זומער, ווייל אין די זומער איז די זון מיט די לבנה אויפן צפון זייט, און די ווינטער איז די זון מיט די לבנה אויפן דרום זייט, און דאס האט מען געפרעגט די עדים צו זען טאקע צו די עדים זאגן אמת צו נישט. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, אחד אומר גבוה שתי מרדעות, איינער זאגט אז די לבנה איז געווען הויעך צוויי מרדעות, מרדעות איז א בייטש אדער א שטעקן וואס מען פלעגט שלאגן די בהמות, וואס אלע מרדעות זענען געווען די זעלבע גרויס, און ממילא בית דין האט געקענט פרעגן מיט דעם, איז טאמער איינער פון די עדים זאגן זיי האבן געזען די לבנה אין הימל ס'האט אויסגעזען אזוי צוויי מרדעות הויעך, ואחד אומר שלושה, און די אנדערע זאגט ס'האט אויסגעזען דריי מרדעות פון די ערד, ס'טייטש אוודאי איז ווייט אוועק אבער בערך אזוי הויעך איז געווען די לבנה פון די ערד, איז עדותן קיימת, די עדות איז א גוטע עדות אפילו איינער זאגט צוויי איינער זאגט דריי, ווייל ס'איז נישט אזא גרויסע חילוק, אבער אחד אומר שלושה ואחד אומר חמשה, איינער זאגט דריי און איינער זאגט פינף, דעמאלס איז עדותן בטלה, איז די עדות בטל. פארוואס? ווייל ס'איז צו ווייט די חילוק צווישן די צוויי. אבל אבער מצטרפין לעדות אחרת, וואס טייטש, די עדים זענען אוודאי בטל, אבער טאמער ס'וועט זיין אן אנדערע, וואס די אנדערע וועט זאגן דריי אדער פינף, וועט מען קענען נעמען דער וואס האט געזאגט דריי אדער פינף פון דער און מצרף זיין מיט יענעם צוזאמען וועט זיין דא כשר'ע עדים און מ'וועט קענען מקדש זיין די חודש. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ראינוהו במים, טאמער עדים זאגן, זיי האבן נישט געזען די לבנה אין הימל נאר מ'האט געקוקט אין וואסער, מ'האט געזען די לבנה דאס טייטש ווי ס'שיינט אראפ אינעם וואסער, אדער ראינוהו בעששית, אונז האבן געזען די לבנה דורך א גלאז, אדער ראינוהו בעבים אונז האבן עס געזען דורך א וואלקן, אין מעידין עליו, קען מען נישט זאגן עדות אזוי, מען דארף זען די לבנה אליין, וואס איז טאמער די עדים זאגן חציו במים, אונז האבן נישט געזען א גאנצע לבנה אין די וואסער, נאר א האלבע לבנה, אדער חציו בעבים, א האלבע לבנה האט מען געזען דורך די וואלקענעס, אדער חציו בעששית א האלבע דורך א גלאז, איז אויך אין מעידין עליו. און די גמרא פרעגט גראד, השתא כולו אמרת לא, חציו מבעיא, אז די גאנצע לבנה איז נישט גוט, א האלב אוודאי נישט, אלא נאר הכי קאמר, איז די גמרא טאקע מסביר אז ס'מיינט נישט מ'האט נאר געזען האלב, נאר חציו במים חציו ברקיע, האלב זאגן זיי האט מען געזען אין הימל אבער האלב אין די וואסער, אדער חציו בעבים, חציו ברקיע, האלב האט מען געזען דורך א וואלקן די אנדערע האלב אין הימל, אדער חציו בעששית חציו ברקיע האלב דורך א גלאז האלב אין הימל, איז אויך אין מעידין, קען מען נישט עדות זאגן אזוי מ'דארף זען די גאנצע לבנה אין הימל, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ראינוהו ושוב לא ראינוהו, אין מעידין עליו, טאמער עדים זאגן אונז האבן מיר עס געזען, און שפעטער האבן מיר עס נישט געזען, קען מען אויך נישט עדות זאגן אויף דעם, זאגט די גמרא כל הכי חזו לה ואזלי, וואס טייטש מען דארף אלעמאל קוקן אויף די לבנה, יעדע לבנה וועט מען זען און שפעטער נישט זען, נאר וואס דען אמר אביי איז אביי מסביר, הכי קאמר, די ברייתא מיינט אזוי צו זאגן, טאמער עדים זאגן, ראינוהו מאלינו, אונז האבן מיר געקוקט, נישט אונז האבן געזוכט די לבנה און געזען די לבנה, נאר אונז האבן מיר געקוקט ערגעץ און עס האט זיך אונז געדאכט אז אונז זעמיר די לבנה, ושבנו לראותו מדעתנו, שפעטער האט מען געגעבן א גוטע קוק צו זען צו מ'זעט טאקע צו נישט, ולא ראינוהו, האט מען עס נישט געזען, איז דעמאלטס אין מעידין עליו, קען מען נישט עדות זאגן מ'האט געזען פארוואס מאי טעמא, ווייל אימור כוביתא דעיבא בעלמא הוא דחזי, קען זיין זיי האבן נאר געזען אזא רינדעכיגע וואלקן, נישט די לבנה אליין, און ממילא קען מען אזוי נישט עדות זאגן. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, וויאזוי איז מען מקדש די חודש, זאגט די משנה, ראש בית דין אומר מקודש, דער ראש בית דין זאגט מקודש, וכל העם עונין אחריו, מקודש מקודש, און אלע אידן וואס זענען געשטאנען דארט האבן געענטפערט מקודש מקודש, און די משנה זאגט דאס איז בין שנראה בזמנו בין שלא נראה בזמנו, נישט קיין חילוק צו די חודש איז א חסר, וואס דאס טייטש בזמנו אין די דרייסיגסטע טאג, אדער די איין און דרייסיגסטע טאג, נישט קיין חילוק ווען ס'איז ראש חודש, אלעמאל מקדשין אותו, איז בית דין מקדש די חודש, ר' אלעזר בר' צדוק אומר ער קריגט זיך, און ער זאגט אם לא נראה בזמנו אין מקדשין אותו שכבר קידשוהו שמים וואס טייטש טאמער ס'איז נישט די דרייסיגסטע טאג ראש חודש איז ווען דען איז ראש חודש פארשטייט זיך ס'איז די איין און דרייסיגסטע טאג און ממילא פעלט נישט אויס צו מקדש זיין די חודש די איין און דרייסיגסטע טאג ווייל קידשוהו שמים איז דא מפרשים וואס זאגן קידשוהו שמים איז טייטש בית דין של מעלה האט עס מקדש געווען אנדערע זאגן אז קידשוהו שמים איז טייטש ס'איז אליין נתקדש מ'דארף דא גארנישט טון ווייל ווען דען זאל זיין ראש חודש זאגט די הייליגע גמרא מיר האבן געזען אין די משנה ראש בית דין אומר מקודש זאגט די גמרא מנא הני מילי, ווי ווייסט מען אז דער ראש בית דין דארף זאגן מקדש? אמר רבי חייא בר גמדא אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי אמר קרא, מ'לערנט עס ארויס שטייט אין פסוק וידבר משה את מועדי ה', דרש'ט מען דא מכאן שראש בית דין אומר מקודש, פון דעם אז שטייט דא וידבר משה את מועדי ה' האט געזאגט עפעס, וואס האט ער געזאגט? מקודש, מועדי ה' גייט ארויף אויף ראש חודש אז דער ראש בית דין דארף זאגן מקודש, ווייטער וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש, זאגט די גמרא מנא לן, ווי לערנט מען דאס ארויס? אמר רב פפא אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק אשר תקראו אותם, דרש'ט מען קרי ביה אתם אז עטץ וואס טייטש די פאלק דארף זאגן מקודש מקודש ר' נחמן בר יצחק קומט פון א צווייטע פלאץ שטייט אלה הם מועדי דרש'ט מען הם יאמרו מועדי אז הם די פאלק איז יאמרו מועדי זאלן מכריז זיין אויף ראש חודש זאלן זאגן מקודש זאגט די גמרא פארוואס אבער א געדאפלטע לשון מקודש מקודש תרי זימני למה לי דכתיב מקראי קודש מקראי איז א לשון רבים זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה רבי אלעזר בן רבי צדוק אומר אם לא נראה בזמנו אין מקדשין אותו, רבי אלעזר בן רבי צדוק האט געזאגט אז נאר אין א חודש חסר איז בית דין מקדש מיט די לשון מקודש אבער אין א חודש מלא נישט, און למעשה די מנחת חינוך זאגט אז די אלע מחלוקת'ן מ'וועט זעהן דא נאך אפאר שיטות איז סך הכל צו מ'זאגט מקודש און די פאלק ענטפערט מקודש מקודש צו נישט, אבער אוודאי איז יעדער מודה אז יעדע ראש חודש איז בית דין מחויב מקדש צו זיין, די שאלה איז נאר אויף דעם נוסח דא אויף מקודש מקודש מקודש, על כל פנים זאגט די גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא נאך צוויי שיטות פלימו אומר בזמנו אין מקדשין אותו, שלא בזמנו מקדשין אותו ס'טייטש פונקט פארקערט פון רבי אלעזר ברבי צדוק פלימו האלט אז אין א חודש חסר ווען ראש חודש איז דער דרייסיגסטע טאג וואס דאס ווערט גערופן בזמנו דארף מען נישט מקדש זיין פארוואס ווי רשי זאגט דאס דארף מען נישט מחזק זיין ווען סאיז שלא בזמנו די איין און דרייסיגסטע טאג דאס איז נישט נאטירליך ס'טייטש נאטירליך איז דער דרייסיגסטע טאג דאס דארף א חיזוק דאס דארף דער מקודש מקודש מקודש רבי אלעזר ברבי שמעון אומר רבי אלעזר ברבי שמעון קריגט זיך אויך און ער זאגט בין כך ובין כך אין מקדשין אותו מזאגט עס קיינמאל נישט דער מקודש מקודש מקודש פארוואס שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק וקדשתם את שנת החמשים, דאס גייט ארויף אויף יובל, דרש'ט מען שנים אתה מקדש, ואי אתה מקדש חדשים, נישט דא אזא זאך מ'איז מקדש חדשים, און ווייטער אזוי ווי מ'האט געשמועסט די מנחת חינוך, זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כר' אלעזר בן ר' צדוק, אזוי ווי מ'האט געזען ביי אונזער משנה, אז די מקודש מקודש מקודש, דאס איז נאר ביי א חודש חסר בזמנו, נישט שלא בזמנו, נישט די איין און דרייסיגסטע טאג, אמר אביי, זאגט אביי אביי פרובירט א ראיה צו ברענגען, אז די הלכה איז טאקע ווי ר' אלעזר ברבי צדוק, ווייל אף אנן נמי תנינא, מען וועט זען אין די משנה אין די קומענדיגע בלאט, שטייט דארט אין משנה אזוי, ראוהו בית דין וכל ישראל, נחקרו העדים, ולא הספיקו לומר מקודש עד שחשיכה, וואס איז טאמער יעדער איינער געזען די לבנה, אדער עס איז געקומען עדים, זאגן זיי האבן געזען די לבנה די דרייסיגסטע טאג, אבער מען האט נישט אנגעיאגט צו זאגן מקודש ביז ביינאכט, הרי זה מעובר, איז די חודש מעובר אטאמאטיש, און ממילא זאגט אביי וואס איז די ראיה,

סאו איך וואלט דען אפשר געמיינט אז היות וואס יעדער איינער האט געזען די לבנה די דרייסיגסטע און במילא אפילו טאקע מען האט נישט מקדש געווען די דרייסיגסטע קען מען מארגן זאגן אז נעכטן איז געווען ראש חודש דאס איז די חידוש אין די משנה אז ניין אז ס'איז מעובר וואס טייטש מען מוז עס מקדש זיין די איין און דרייסיגסטע טאג מען קען נישט מקדש זיין למפרע אבער פון דא איז נאכנישט קיין ראיה אז עס ווערט אליין ראש חודש און מען דארף נישט מקדש זיין די איין און דרייסיגסטע טאג ס'איז נישט קיין ראיה צו רב אלעזר בן רב צדוק זאגט די הייליגע משנה ווייטער דמות צורות לבנה היו לו לרבן גמליאל בטבלא ובכותל בעלייתו רבן גמליאל איז געווען דער ראש בית דין, האט ער געהאט אזעלכע צורות פון א לבנה, שבהן מראה את ההדיוטות, וואס מיט דעם האט ער געוויזן די הדיוטות ואומר, הכזה ראית או כזה, ס'דארף סתם צו קומען א הדיוט, א פשוט'ער מענטש, ער האט נישט פארשטאנען צו די לבנה איז, לפני החמה לאחר החמה געווארן צומישט, האט רבן גמליאל געהאט אזעלכע צורות פון לבנות, און געפרעגט, האסט געזען אזא סארט צו אזא סארט, אזא סארט צו אזא סארט, אזוי האט ער אויסגעפרעגט די עדים, צו זען צו זיי זאגן אמת צו נישט. פרעגט די הייליגע גמרא, ומי שרי, קען מען דען מאכן אזעלכע צורות, ווי אזוי האט רבן גמליאל געמאכט די צורות פון די לבנות, והא כתיב, שטייט אין פסוק, די ברייתא, ער ברענגט א ברייתא, די ברייתא זאגט אויף דעם שטייט אין פסוק, לא תעשון אתי, דרש'נט מען, לא תעשון כדמות שמשי, אז די אייבערשטער זאגט זאלסט נישט מאכן ווי די דמות פון מיינע שמשים, פון מיינע משרתים, וואס טייטש וואס איז נכלל אין דעם, די זון, די לבנה, די שטערנעס, זעהן מיר מען טאר נישט מאכן א צורה פון א לבנה. אמר אביי, זאגט אביי ניין, פון די פסוק איז נישט קיין ראיה פון די ברייתא איז נישט קיין ראיה, ווייל לא אסרה תורה, אלא שמשים שאפשר לעשות כמותם, וואס טייטש ס'איז נישט נכלל אין די איסור, וועלכע סארט שמשים טאר מען נישט מאכן, אזעלכע שמשים וואס מען קען פונקט נאכמאכן, וואס טייטש מען קען פונקט נאכמאכן, כדתניא, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט לא יעשה אדם בית תבנית היכל, מען טאר נישט מאכן א שטוב פונקט ווי די היכל פונקט ווי די בית המקדש, אכסדרה תבנית אולם, אדער א שטוב פונקט ווי די אולם פון די בית המקדש, חצר כנגד עזרה, נאכמאכן א חצר ווי די עזרה טאר מען נישט, שלחן כנגד שלחן, מנורה כנגד מנורה, מען טאר נישט נאכמאכן די אלע כלים פון בית המקדש, איז די זאכן טאר מען נישט נאכמאכן ווייל ס'איז פונקט נאכגעמאכט, אבער א לבנה א זון א שטערן וואס איז נישט פונקט נאכגעמאכט, מענטש קען דאך נישט מאכן א לבנה א צורה ממש אזוי גרויס ווי די לבנה, דאס איז נישט נכלל אין דעם דרשה, און ווי די מפרשים זענען מסביר אוודאי וועט מען באלד זען אז יעדער איז מודה מ'טאר נישט מאכן די צורה פון די לבנה, די נקודה וואס אביי מיינט צו זאגן איז פון די ברייתא קענסטו נישט קיין ראיה ברענגען, על כל פנים לאמיר זען די ברייתא ווייטער, די ברייתא זאגט אבל עושה, מען מעג מאכן, מען רעדט פון די מנורה אז די מנורה טאר מען נישט מאכן, אבער מען מעג מאכן א מנורה של חמשה ושל שישה ושל שמונה, פון פינף לעכט, זעקס לעכט, אכט לעכט, דאס מעג מען מאכן, ושל שבעה, זיבן לעכט, טאר מען נישט לא יעשה, אפילו של שאר מיני מתכות, אפילו אנדערע מיני אייזערנעס נישט פון גאלד, טאר מען אויך נישט מאכן, ווי רשי ברענגט די לימוד כלל ופרט וכלל וואס מען זעט מנחות אז בעצם א מנורה איז כשר לאו דווקא פון גאלד נאר פון יעדע אייזן, און ממילא טאר מען נישט נאכמאכן א מנורה פון אייזן. רבי יוסי בר יהודה אומר, אף של עץ לא יעשה, מען טאר אויך נישט מאכן א מנורה וואס קוקט אויס ווי די מנורה פון האלץ, פארוואס? ווייל ווי רשי ברענגט רבי יוסי בר יהודה דרשנ'ט ריבוי מיעוט ריבוי, אז א האלצערנע מנורה איז אויך געווען כשר אין בית המקדש, און דערפאר טאר מען נישט נאכמאכן א האלצערנע מנורה, כדרך שעשו מלכות בית חשמונאי, אזוי ווי מלכות בית חשמונאי, נאכדעם וואס מען האט פארטריבן די יוונים, איז אנפאנג נישט געווען קיין געלט, האט מען טאקע גענוצט א האלצערנע מנורה, אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט, משם ראיה, ברענג נישט קיין ראיה פון די חשמונאים, ס'נישט געווען קיין האלצערנע מנורה, שפודין של ברזל היו, ס'געווען א מנורה פון אייזן, וחיפום בבעץ, מ'האט עס צוגעדעקט מיט בדיל, ס'איז אזא מין אייזן, אויף ענגליש הייסט עס טין, א גאר א ביליגע אייזן, און שפעטער העשירו מ'איז רייך געווארן, עשאום של כסף האט מען עס געמאכט פון זילבער, חזרו העשירו, עשאום של זהב האט מען עס געמאכט פון גאלד, על כל פנים ס'נישט געווען פון האלץ, אבער דאס זעהן מיר אין די ברייתא זאגט אביי אז מ'טאר נישט נאכמאכן פונקט די כלים, איז ווייטער, די דרשה וואס מ'האט פריערט געזעהן וואס שטייט אין די ברייתא לא תעשון אתי לא תעשון כדמות שמשי מיינט נאכנישט אז מען טאר נישט מאכן לבנות, סמיינט סך הכל מען טאר נישט נאכמאכן כלים, און במילא איז נישט קיין קשיא אויף רבן גמליאל, זאגט אבער די גמרא ושמשים שאי אפשר לעשותן כמותם מי שרי, מעג מען דען מאכן אזעלכע זאכן וואס מען קען נישט פונקט נאכמאכן, והא תניא מיר האבן געלערנט אין א אנדערע ברייתא, וואס אין די אנדערע ברייתא שטייט יא קלארערע ווערטער, שטייט לא תעשון אתי, דרש'נט מען לא תעשון כדמות שמשי המשמשין לפני במרום, וואס באדינען מיר אין הימל, דא קענסטו מיר נישט זאגן צו די בית מקדש צו די מנורה, דא רעדט מען ממש שמשים אין הימל וואס לכאורה ליגט נכלל אין דעם אויך די זון מיט די לבנה, איז ווייטער אויב אזוי וויאזוי האט רבן גמליאל געמאכט די לבנה, אמר אביי, זאגט אביי ניין, לא אסרה תורה אלא דמות ארבעה פנים בהדי הדדי, וואס טייטש פון די ברייתא אליין איז ווייטער נישט קיין ראיה, ווייל ס'קען זיין די ברייתא אסר'ט נאר צו מאכן אזא סארט צורה ווי ס'שטייט ווי דער נביא זאגט אז די פיסלעך פון די כסא הכבוד איז אויף אלע פיר זייטן איז דא אנדערע צורות אויף איין זייט איז דא א צורה פון א מענטש פון א לייב פון אן אקס פון אן אדלער איז אזא סארט זאך וואס האט די פיר צורות דאס טאר מען נישט מאכן דאס ליגט אין די לא תעשון אתי אבער אנדערע זאכן ווי די לבנה דאס מעג מען יא אפשר איי פרעגט די גמרא אויף אביי אלא מעתה

ווייטער דאס איז נישט שווער, ס'טייטש מען טאר נישט מאכן א דמות מיט ארבע פנים פון אלע פיר זייטן, און מען טאר אויך נישט מאכן לא תעשון אתי לא תעשון אותי א צורה פון א מענטש, אבער ווייטער א לבנה קען זיין מען מעג יא, און ממילא נישט קיין קשיא אויף רבן גמליאל, פרעגט אבער די גמרא, ושאר שמשין מי שרי, והא תניא מיר האבן געלערנט אין א אנדערע ברייתא, לא תעשון אתי, זאגט די ברייתא דא נאך קלארער, לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפני במרום, כגון אופנים ושרפים וחיות הקודש, ומלאכי השרת זעהן מיר קודם כל אז ס'איז נישט נאר די דמות ארבע פנים וואס מען טאר נישט, ס'דא נאך זאכן וואס לכאורה איז אויך נכלל אין דעם די לבנה, איז ווייטער וויאזוי האט רבן גמליאל געמאכט די לבנה, אמר אביי זאגט אביי ניין, ווער זאגט לא אסרה תורה אלא שמשים שבמדור העליון, ס'טייטש אין די אויבערשטע הימל, די אופנים, שרפים, חיות הקודש, מלאכי השרת, אזעלכע סארט דמות'ן טאר מען נישט מאכן, ווייטער אונז האבן נישט קיין אהנונג בעצם וויאזוי זיי קוקן אויס, נאר וויאזוי זיי האבן זיך באוויזן אין די נבואות, עס שטייט כל מיני נבואות בערך וויאזוי זיי קוקן אויס ווי די נביאים האבן זיי געזען, אזעלכע סארט צירות טאר מען נישט מאכן, אבער נישט קיין לבנה, זאגט די גמרא, ושבמדור התחתון מי שרי אזוי, א לבנה וואס דאס איז אין די אונטערשטע הימל, דאס מעג מען יא מאכן, והא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק אשר בשמים, דער פסוק זאגט לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת, אין עשרת הדברות, און פון אשר בשמים לערנט מען ארויס לרבות, חמה ולבנה כוכבים ומזלות, ממעל, לרבות מלאכי השרת, זעהן מיר מ'טאר נישט מאכן כוכבים מזלות חמה לבנה טאר מען נישט מאכן קיין לבנה, ענטפערט די גמרא כי תניא ההיא לעבדם, ניין, דאס וואס שטייט לא תעשון מיינט נישט מ'טאר עס נישט מאכן, מ'טאר עס נישט מאכן אויף צו דינען, אבער אזוי ווי רבן גמליאל האט עס געמאכט אויף צו נוצן דאס מעג מען יא, זאגט די גמרא אזוי, אי לעבדם טאמער די פראבלעם איז צו דינען איז דווקא אזעלכע סארט זאכן ווי כוכבים מזלות דאס טאר מען נישט מאכן, אפילו שלשול קטן נמי, אפילו א קליינע ווארעם טאר מען נישט מאכן אויף צו דינען, עס קען נישט זיין דער פסוק רעדט אויף צו דינען, זאגט די גמרא וואס איז דער פראבלעם, אין הכי נמי, מ'טאר טאקע נישט מאכן א קליינע ווארעם, און ס'שטייט טאקע אין פסוק, דתניא מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט דארט ווייטער, אשר בארץ, וואס אין דעם דרש'ט מען לרבות הרים וגבעות, בערג מיט טאלן, ימים און נהרות, אפיקים, דאס אזעלכע נחלים טייכן, וגאיות, דאס איז ווייטער טיפענישן, מתחת, לרבות שלשול קטן, אז מ'טאר טאקע נישט מאכן אפילו א קליינע ווארעם אויף צו דינען, זאגט אבער די גמרא, ועשיה גרידתא מי שרי, קומט אויס זאגסטו מיר, אז צו מאכן אויף צו דינען דאס טאר מען נישט, אבער סתם אזוי מאכן א צורה מעג מען יא, איז דען אזוי? והתניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, לא תעשון אתי, דא רעדט די ברייתא ממש קלארע ווערטער, זאגט די ברייתא לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפני כגון חמה ולבנה כוכבים ומזלות, דא קען מען שוין גארנישט זאגן, די ברייתא זאגט קלאר, מ'טאר נישט מאכן חמה ולבנה, מ'טאר נישט מאכן קיין לבנה, איז וויאזוי האט רבן גמליאל געמאכט א לבנה? דא קען שוין נישט אביי זאגן ס'מיינט עפעס אנדערש, נאר וואס דען ענטפערט די גמרא שאני רבן גמליאל, דאחרים עשו לו. נישט רבן גמליאל האט עס געמאכט, גוים האבן עס געמאכט פאר אים, פרעגט די גמרא, אזוי? דאס איז עפעס א היתר, אז א גוי האט עס געמאכט איז נישט דא קיין פראבלעם, והא רב יהודה, רב יהודה, דער הייליגער אמורא רב יהודה, דאחרים עשו לו, וואס אנדערע האבן אים געמאכט א צורה אין זיין רינגל, ער האט געהאט א חותם אין די רינגל, וואס האט געהאט אויף זיך א צורה פון א מענטש לכאורה, און ואמר ליה שמואל לרב יהודה, שמואל האט געזאגט צו רב יהודה, שיננא, א לשון א שארפע, אזוי פלעגט ער אים רופן, סמי עיניה דדין, מעק אויס די אויגן, וואס טייטש קראץ אויס די אויגן פון דעם צורה פון דעם מענטש וואס ליגט ער אינעם רינגל, פארוואס ווייל מען טאר עס נישט האבן, אפילו אז א גוי האט עס געמאכט, טאר עס נישט ליגן ביי דיר, און וואס איז פשט רבן גמליאל האט געהאט די לבנה, אפילו א גוי האט עס געמאכט, ער וואלט עס געדארפט פארניכטן, זאגט די גמרא ניין, התם, די פראבלעם דארט פונעם רינגל פון רב יהודה איז געווען אז חותמו בולט הוה ומשום חשדא, די חותם, די צורה אויף די זיגל, האט זיך ארויס געשטעקט, ממילא עס שטעקט זיך ארויס קוקט עס ממש אויס ווי א געטשקע, מענטשן קענען חושד זיין אז ער דינט עבודה זרה אז ער דינט דעם רינגל, דערפאר האט ער אים געהייסן אויסמעקן דארט א חלק פונעם רינגל, מה שאין כן ביי רבן גמליאל וועט מען באלד זען פארוואס דארט איז נישט געווען קיין חשד, זאגט די גמרא די גמרא ברענגט א ראיה פון א ברייתא כדתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, טבעת א רינגל וואס חותמו בולט וואס די צורה שטעקט זיך ארויס פון דעם, איז אסור להניחה טאר מען עס נישט טראגן אלס חשד, מענטשן וועלן זאגן אז ער דינט דעם רינגל אלס עבודה זרה, אבער ומותר לחתום בה, חתמ'נען מיט דעם מעג מען, ס'טייטש סתם מען באהאלט עס, מענטשן זענען נישט חושד, מען האלט ביי זיך אין לעדל, עס ארויסשלעפן צו נוצן אלס חתימה, אמאל פלעגט מען חתמ'נען מיט רינגלעך, מ'האט גענומען שעוה, מען האט געגאסן אויף אזא בריוו, און שפעטער האט מען אריינגעהאקט די רינגל אין דעם, דאס מעג מען, אבער פארקערט זאגט די ברייתא, חותמו שוקע, טאמער די צורה אויף די רינגל, נישט עס שטעקט זיך ארויס, ס'נישט בולט, נאר ס'שוקע ס'אריינגעקריצט אין דעם רינגל, איז דעמאלטס מותר להניחה טראגן מעג מען דאס, פארוואס? ווייל עבודה זרה איז קיינמאל נישט אריינגעשטעקט, די גוים האבן געדינט עבודה זרה געווען ארויסגעשטעקט, און ממילא טראגן מעג מען, ס'וועט נישט זיין קיין חשד, אבער ואסור לחתום בה, חתמ'נען מיט דעם טאר מען נישט, פארוואס? ווייל אז מען חתמ'עט מיט דעם, איז די טבע איז מען נעמט א רינגל וואס אין די רינגל איז אריינגעקראצט, און מען האקט עס ארויף אויף די שעוה, און די שעוה שטעקט זיך ארויס יעצט, און די שעוה קוקט אויס ווי עבודה זרה, איז דאס טאר מען נישט טון. איז על כל פנים זעהן מיר אלץ חשד, האט שמואל געהייסן פאר רב יהודה אויסמעקן די צורה אויף זיין רינגל, און באלד וועט מען זעהן פאר וואס רבן גמליאל האט יא געמעגט האלטן די לבנה, פרעגט איבער די גמרא מי חיישינן לחשדא, איז מען דען חושש אויף א חשד, והא ההיא בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא, ס'איז געווען א בית מדרש האט געהייסן שף ויתיב אין נהרדעא, רש"י זאגט איין פשט אז טאקע אזוי האט עס געהייסן, א צווייטע פשט ס'האט געהייסן אזוי ווייל שף ויתיב איז א לשון ס'איז חרוב געווארן, מ'האט עס צוריק אויפגעבויט, וואס טייטש מ'האט גענומען? יכניה ווען ער איז געגאנגען אין גלות קיין בבל האט ער גענומען פון די שטיינער פון די חורבן פון ירושלים און מ'האט געבויט די בית מדרש און טאקע די שכינה איז קיינמאל נישט אוועק פון דארט פאר דעם האט עס געהייסן שף ויתיב מען האט עס געבויט פון א חורבן על כל פנים אין דעם בית מדרש דארט אין בבל אין נהרדעא דהוה ביה אנדרטא איז געווען אזא צורה א פסל אזא געטשקע א צורה פונעם מלך נישט אלס עבודה זרה נאר אלס כבוד פונעם מלך. והוו עיילי און דארט אין בית מדרש האבן זיך געדרייט רב ושמואל ואבוה דשמואל ולוי ומצלו התם האבן דארט געדאוונט ולא חיישי לחשדא קיינער האט נישט חושש געווען אלס חשד זאגט די גמרא רבים שאני א רבים איז אנדערש קיינער וועט נישט חושש זיין א רבים דינט עבודה זרה פרעגט די גמרא והא רבן גמליאל יחיד הוא וואס טוט זיך מיט רבן גמליאל רבן גמליאל איז א יחיד און מען זעהט נישט אז ס'איז געווען א פראבלעם מיט זיין לבנות זאגט די גמרא כיון דנשיא שכיחי רבים גביה געווען א נשיא געווען דער ראש פון די סנהדרין ס'האבן זיך געדרייט דארט אסאך מענטשן איז פשט ס'איז אזוי ווי א רבים האט מען אים נישט חושד געווען. איבעית אימא, נאך א תירוץ פארוואס ביי רבן גמליאל איז נישט געווען א פראבלעם מיט זיין לבנות, איז ווייל דפרקים הוה. זיין לבנה איז טאקע נישט געווען איין שטיק, נאר ס'איז געווען צוזאמגעשטעלט פון אפאר שטיקלעך, און ער פלעג עס אזוי צוזאמשטעלן ווען ס'איז געקומען עדים, אבער נארמאל איז עס נישט געווען גאנץ, און ממילא האט אים קיינער נישט געקענט חושד זיין, ווייל קיינער האט עס נישט געזען גאנצערהייט, ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא, להתלמד עבד, ער האט געמאכט די צורות אלץ זיך לערנען, וואס טייטש, ער האט געוואלט מיט די עדים, די עדים זאלן זיך לערנען און די עדים זאלן אים זאגן וואסערע סארט לבנות זיי האבן געזען, וכתיב, און שטייט אין פסוק, לא תלמד לעשות, די פסוק זאגט דארט לא תלמד לעשות כתועבת הגוים האלה, וואס מען דרשנ'ט אז מען טאר זיך נישט לערנען א אומנות פון גוים, למשל מאכן כישוף אדער מאכן צורות פון געטשקעס דאס טאר מען נישט, אבל אתה למד להבין ולהורות, טאמער איינער וויל וויסן כדי צו פארשטיין צו קענען פסק'נען, ס'טייטש א דיין וויל וויסן וואס איז דאס כישוף? וואס איז דאס די אלע צורות? טאקע אזוי ווי מ'האט יעצט געזען די צורות פון די לבנה, האט רבן גמליאל געוואלט וויסן וויאזוי די לבנה שטייט, וויאזוי עס קוקט אויס, צו קענען ווייזן פאר עדים, און די זעלבע זאך כישוף, טאמער א דיין וויל זיך לערנען כישוף, כדי צו וויסן ווען ס'איז דא א כישוף מאכער א נביא שקר, וויסן ווער איז א נביא שקר, דאס מעג מען יא, און דערפאר האט רבן גמליאל געמעגט האבן די צורות פון זיין לבנות.